איז דאך שבת איז דאך שבת וואס נאך פסח, וואס נאך אחרון של פסח, און אויך איז דער שבת מברכים אייר, וואס בכל שנה ושנה קומען זיך די ביידע זאכן צוזאמען, און ועל פי סדר העניינים, כאטש ביידע זענען דאך אין זעלבן שבת, איז כשם ווי דער ענין פון פסח מיט אייר איז דאך פריער קומט דאך אחרון של פסח און נאכער קומט אייר, אזוי איז אויך די צוויי עניינים וואס זיי זענען אין דעם שבת, ס'איז פאראן אין דאס וואס דער שבת איז דאך דער ויכולו. איז דער ויכולו פון די פריערדיגע וואך, כולל במיוחד דעם טאג פון אחרון של פסח און דער צווייטער ענין וואס איז פאראן אין וואס ער איז שבת מברכים וואס מיניה מתברכין די כל ימי החודש אנהויבנדיג פון ראש חודש איז אויך דער סדר אין דעם שבת אז פריער קומט דער ויכולו פון די פריערדיגע טעג כולל במיוחד אחרון של פסח און נאכער קומט דער צווייטער ענין אז מיניה מתברכין אז מען מברך דעם חודש מיט די אלע זעקס לשונות וואס מען זאגט אין דעם נוסח דארטן מי שעשה ניסים ברכת החודש. און פון דעם אליין וואס די ביידע זאכן קומט זיך צוזאמען, וואס דאס איז דאך וואס עס קומט זיך צוזאמען דאס איז על פי תורה, על פי תורת אמת, איז מובן אז דאס האט א שייכות די צוויי עניינים צווישן זיך, און נישט סתם א שייכות חיצונית אדער א שייכות בדרך טפל, נאר דאס איז א שייכות עיקרי און א שייכות אמיתית ווארום דאס איז דאך א ענין פון תורת אמת. וואס וואס הייסט ווען מען זאגט עס א אמת, א שייכות אמיתית, אמת איז דאס א ענין וואס דאס איז תוקף און נצחיות.

א חותם איז דער טייטש א זאך וואס ס'ווייזט אז ס'ניטא קיין שינוי. פריער, איידער מ'מאכט דעם חותם, איידער מ'שטעמפלט עס אפ, עס קען זיין א מחשבה, קען זיין א דיבור, קען זיין אפילו א מעשה, א כתב, און אף על פי כן קען מען דאס משנה זיין. בשעת אבער לאחר ס'איז דא א חותם, איז דאס בל ישונה, כן יקום. וואס אין וועמען רעדט מען דא? דאס רעדט מען וועגן חותמו של הקדוש ברוך הוא. אז אפילו ביי הקדוש ברוך הוא איז אויכעט וואו עס איז פאראן דער ענין פון חותם איז דאס איז אמת, מה שאין כן לפני זה, פאר דעם חותם, איז אף על פי מען רעדט עס וועגן הקדוש ברוך הוא, וואס הקדוש ברוך הוא בכלל איז דאך אן ענין וואס דארטן איז ניט שייך עס קיין ענין פון שינויים, דאס איז דאך אן ענין וואס מ'זאגט הקדוש ברוך הוא איז דאס אן ענין וואס למעלה מהזמן ולמעלה מכל שינוי. און ס'איז ניט נאָר מע זאָל זאָגן, אַז דאָס װאָס איז למעלה מכל שינוי, איז דאָס דװקא למעלה און נישט למטה, איז דאָך ניט אַזױ. מע זאָגט דאָך הקדוש ברוך הוא, װאָס ס'איז דאָך פֿאַראַן בײדע לשונות, קדוש איז דער טײַטש קדוש ומובדל, װאָס דער אַלטער רבי רעדט אין לקוטי תורה, אַז ס'פֿאַראַן קדוש און מובדל, ברוך איז דאָס אױכעט דער ענין, װאָס דאָס איז מלשון ברוך, ברכה והמשכה, אַז ס'װערט ברוך ונמשך למטה. הײסט דאָך דאָס, אַז דאָס איז פֿאַראַן און כולל ניט נאָר די ענינים פֿון למעלה, נאָר אױך די ענינים פֿון למטה, קדוש און ברוך. און וואס מיט קדוש און ברוך איז דאס דאך נישט קיין צוויי באזונדערע שמות, פון ביידע צוזאמען ווערט עס איין שם הקדוש ברוך הוא. דאס איז איין שם וואס דאס איז מתאר איין דרגה וואס האט אין זיך די ביידע ענינים. עס איז פאראן אין דער ענין נאך דערויף קודשא בריך הוא ושכינתיה וואס דאס איז צוויי שמות, עס איז פאראן קודשא בריך הוא און פאראן שכינתיה, און דורך דעם ענין המצוות טוט מען אויף אט אז ס'ווערט לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה. וואס דא בדרכו מיין רמ א האט דער רבי אנגעהויבן מסביר זיין אז עס שטייט אין פרי עץ חיים אז קודם לפני כל מצוה זאגט מען לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה און אזוי איז אויך שטייט דאך אין תניא אז על ידי כל מצוה ווערט אויפגעטון יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה און עס קומט לפועל אין מנהג נוסח חבד זאגט מען דאס נישט קודם כל מצוה מען זאגט עס נאר איינמאל אינדערפרי און ס'איז פאר אונז נישט אזוי ווי מנהג פוילן וואס מ'זאגט פאר יעדער מצוה לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה איז די הסברה אז דאס איז א ענין פון א פעולה נמשכת אז דאס וואס מ'זאגט אינדערפרי על דרך ווי ביי ברכת התורה איז דאס וואס מ'זאגט ברכת התורה אינדערפרי איז די ברכה איז דאס ווערט עס נמשך על כל היום יעדע מאל ווען מ'לערנט תורה ווערט עס נמשך אט די ברכה על דרך זה איז אויך דא אז מ'זאגט עס לפני אינדערפרי זאגט מען לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה איז ביי יעדער מצוה וואס מען טוט ווערט עס אויפגעטון, ווערט עס אויפגעטון דער ענין וואס דאס רעדט זיך וועגן יעדער אידן, וואס יעדער איד אז ער טוט א מצוה אפילו א איש פשוט און אפילו ווי מען זאגט נאכמער דאך אפילו ס'שטייט דאך אז אפילו די וואס זענען היפך פון צדיקים זענען אויכעט מלאים מצוות כרימון דאך ביי זיי אויכעט דא דער ענין פון מצוות. וואס דא דער דיוק אז מלאים מצוות כרימון נישט נאר וואס מ'זאגט אז זיי האבן מצוות, אז זיי האבן אסאך מצוות, זיי האבן אסאך מצוות קרימען, מען זאגט זיי זענען מלא מצוות, דאס פילט זיי אנעט, אט דאס ווערט זייער מציאות, זיי זענען אינגאנצן אנגעפילט דערמיט, אט דאס ווערט זייער תואר, ביזקל ס'נישטא קיין איין נקודה וואס איז ליידיג פון מצוות. איז דא זאגט מען אפילו בנוגע פושעי ישראל אז ביי זיי איז אויכעט דא מצוות ביזקל מ'זאגט אז דאס ווערט זייער מציאות זיי מלאים מצוות כרימון ועל אח און איז דאך מובן אז אויכעט על ידי המצוות שלהם טוט מען אויכעט אויף אט דעם ענין פון יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה ועל אחת כמה וכמה אז מען רעדט סתם וועגן אנשים פשוטים וואס נישט וועגן פושעי ישראל. וואס לכאורה איז ווי שייכות צו זאגן אז ביי יעדער אידן טוט זיך אויף אט דער ענין פון יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה, סיי מען רעדט ביי אידן בעלי מדריגה וואס ביי זיי איז דאס זייער שייכות צו כוונות און זיי זענען מכוון דעם ענין פון יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה, אדער מען רעדט וועגן אנשים פשוטים וואס זענען נישט מכוון זיי זאגן נאר די ווערטער.

וואס איז עולם הפשט? עולם הפשט איז עולם העשייה, וואס דערפאר איז דאס אן ענין פון פשט און ביי אים טוט זיך אויף די אלע עניינים אין פשטות. דאס הייסט ביי אים טוט זיך אויף אט דער יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה וואס דאס איז אין עולם העשייה, ביי העכערע טוט זיך אויף דער יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה אין א העכערן אופן, ביזקל וואס איז פראן וואס עס טוט זיך אויף אט די עניינים וואס דאס איז אין דעם הוא ושמו בלבד וואס דאס איז לפני הצמצום. און די שלימות פון דעם ענין וועט זיין לעתיד לבוא בביאת המשיח, וואס יעמאלט וועט זיך אויפטון די ענינים פון יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה בתכלית השלימות אין די העכסטע דרגה, און דאס טוט זיך אויף אט על ידי מעשינו ועבודתינו איצטער, וואס דאס איז אויכעט אין אן אופן של שלימות, ווארום וואס איז דער ענין פון משיח איז דאך יעמאלט די העכסטע דרגה אין שלימות, משיח איז דאך די יחידה פון כלל ישראל. וואס די יחידה פון כלל ישראל אט דאס איז מעורר ביי יעדער איינעם זיין יחידה, און דאס איז נאך אויך נישט תכלית השלימות, ווארום דער ענין פון יחידה איז דאך סוף כל סוף מער נישט ווי א שם, חמישה שמות נקראו לה, נר"ן חיה יחידה, די יחידה אויכעט נאר א שם, אז מען זאגט תכלית השלימות אין דעם ענין פון יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה על ידי המצוות איז דאס נאך העכער, דאס איז נישט סתם יחידה נאר די יחידה ווערט איין זאך מיט יחיד, און דאס איז די העכסטע שלימות. און דעם ענין פון יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה וואס וועט זיין לעתיד לבוא און דאס איז דער ביאור אויכעט אינעם ענין וואס מען זאגט אחרון של פסח. וואס הייסט אחרון של פסח? ווי גערעדט אין פריערדיגן פארברענגען, אין פארברענגען פון אחרון של פסח בסעודת משיח, האט מען דאך מסביר געוועזן אז פארוואס זאגט מען דעם לשון אחרון דווקא ביי פסח, מען זאגט עס נישט ביי שבועות אדער ביי סוכות, רופט מען נישט אן דעם לעצטן טאג מיט א שם מיוחד אחרון של שבועות ואחרון של. של סוכות, נאר דווקא ביי פסח הייסט עס אחרון של פסח. האט מען דאך מבאר געווען אין דערויף אז וואס הייסט עס אז פסח איז בכלל דער ענין פון פסח ודלג, געשפרונגען. איז אין דערויף פאראן דרגות, דער אחרון של פסח, דאס איז דער לעצטער שפרונג, שפרינגען, אין אזא מין אופן אז זאל זיין דער ענין הגאולה, ביז אין אזא מין דרגה ביז אין די גאולה שלמה שאין אחריה גלות, ס'איז דאס דער ענין פון אחרון, ווי כמו שנתבאר אין דער התוועדות בארוכה.

ווי מען זאגט בנוגע צו א עבודה של בית המקדש אז דאס איז נישט דער פשט אז עס איז א גרעון און א חסרון אין די עבודה פון די פריערדיגע פסח. לגבי דרגתם איז דאס טאקע אן ענין פון פסח ודלג געשפרונגען למעלה ממדידה אבער אין דערויף גופא קען זיין א העכערע דרגה. וואס דאס איז על דרך ביז דאס דעם ענין פון אחרון, וואס דאס איז על דרך ווען מ'זאגט בנוגע דעם ענין אין עבודות וואס איז געווען בבית המקדש איז דא א עבודה תמה, וואס הייסט עבודה תמה שאין אחריה עבודה, און פאראן אן עבודה נישט קיין עבודה תמה, און וואס הייסט נישט קיין עבודה תמה, נישט דער פשט אז דאס פעלט עפעס אין דער עבודה, די עבודה מיט'ן גאנצן שלימות און מיט'ן גאנצן שטורעם, און אף על פי כן דאס איז אזא עבודה וואס נאך איר איז יש אחריה עבודה, און פאראן עבודה תמה שאין אחריה עבודה. און דאס איז בדוגמת ווי מען זאגט אויך אין מצוות, פאראן ווי מען זאגט מצוות כתיבת ספר תורה איז דאס טאקע א מצוה און בשעת ער שרייבט אט איז ער מקיים די מצוה און אף על פי כן נאך דערויף איז לאחרי הכתיבה ווי עס שטייט אין פסוק ולמדה דארף זיין, האט עס אין זיך א מטרה מען דארף לערנען. על דרך זה ביי עשיית סוכה איז לדעת הפוסקים וואס לערנען אז עשיית סוכה איז א מצוה און אף על פי כן נאך דערויף איז פארהאן ערשט דער ענין פון ישיבה בסוכה און פארהאן א ענין פון עבודה תמה שאין אחריה עבודה וואס בנוגע לענינינו איז דאס אויכעט פארהאן אין דעם ענין פון פסח אין א אופן וואס איז נאך נישט קיין אחרון און נאך דערויף איז פארהאן א העכערע פסח און פארהאן א ענין פון פסח וואס דאס איז א ענין וואס דאס איז למעלה מהגבלה לגמרי דער אחרון של פסח.

איז דערפאר איז לאחרי כל העבודה וואס ער האט געהאט במשך כל ימי הפסח און שפעטער אין אחרון של פסח דארף זיין נאך א העכערע שפרונג ביזקל אין א אופן על דרך ווי גאולה שלימה שאין אחריה גלות וואס רוח הטומאה אעביר מן הארץ. אט אף על פי אז פריער שוין אויך געווען ביי אים עבודת התשובה. וואס ווי מ'זאגט דאך למעלה ממדידה געשפרונגען, אויב עבודת הצדיקים איז דאך נאר מדידה, איז ביי אים פריער אויך געווען עבודת התשובה למעלה ממדידה, און פון דעסוועגן בשעת ער קומט אין א העכערע דרגה כאפט ער זיך אז ער דארף ערשט תשובה טון אננעמענדיג, וואס הייסט תשובה טון אננעמענדיג די ערשטע זאך זאל ביי אים זיין דער הרגש אז זאל נישט זיין קיין ירידה לגבי ווי ס'איז געווען פריער, אז בשעת ער שטייט אויף אינדערפרי. און זאגט מודה אני לפניך, שהחזרת בי נשמתי, איז די ערשטע זאך דארף זיין ביי אים דער הרגש אז עס זאל נישט זיין קיין ירידה אין דער נשמה ניט על כ, עס דארף זיין א ירידה צורך עליה, על כל פנים די ערשטע זאך נישט נידעריקער פון דעם ארט פון וואנען זי איז אראפגעקומען, פון וואנען איז די נשמה אראפגעקומען, זאגט מען ווער איז דער החזרת בי נשמתי, דער החזרת איז דער מלך חי וקיים, פון דארט איז געקומען די נשמה. וואס דער טייטש מלך חי וקיים, א מלך איז דער ענין פון א מלך איז וואס מלך פורץ גדר ואין מוחין בידו, עס איז דא א גדר און דער מלך איז פורץ גדר, וואס פאר א גדר איז דאס, איז א איז אז מען רעדט וועגן א מלך אמיתי איז דאך פארשטאנדיג אז וואס הייסט א גדר, א גדר קען נישט זיין סתם א גדר, ביי אים אין זיין מדינה שלא בציוויו שלא ברשותו ועל אחת כמה וכמה היפך רצונו, אויב דאס געפינט זיך א גדר אין דער מדינה איז פארט א גדר וואס ער האט אוועקגעשטעלט. וויבאלד אז ער איז א מלך, ער איז דער מלך אמיתי פון דער מדינה, קען דאך נישט זיין א גדר סתם אזוי וואס מיט ער, וואס אן אים, שלא שלא שלא בידיעתו, איז דאס א גדר וואס ער האט אים אוועקגעשטעלט. און אף על פי אז דעם גדר האט ער אוועקגעשטעלט, איז דער מלך איז ער איז פורץ גדר. אנהאלטן דעם גדר, דעם גדר וואס דער מלך האט אוועקגעשטעלט, אויף דעם דארף מען נישט אנקומען מיט א ספעציעלן כח, דאס איז קען, יעדער איינער קען דאס טון. אז פורץ זיין דעם גדר וואס דער מלך האט אוועקגעשטעלט, אט ווער קען דאס? דאס קען דער מלך לפרוץ גדר. פארוואס? ווארום ער האט דאס אוועקגעשטעלט הפה שאסר הוא הפה שהתיר. וואס דאס איז דער ביאור אין נמשל, ווען מען רעדט בנוגע דעם ענין פון טבע מיט ניסים.

איז יעמאלטס לערנען ווי ס'איז דא א ענין פון טבע און דער אייבערשטער איז זיך מתגבר אויף דער טבע און ער איז שולט עליו און ברעכט דאס און מאכט א נס און יעמאלט דער טייטש דער גדר פון טבע דאס איז א גדר פון וועלט סתם אזוי און דער אייבערשטער איז זיך מתגבר כאפט עס יעמאלט א ענין חס ושלום של שתי רשויות מפלגך ולעילא ומפלגך ולתתא איז דאך דער אמת איז דאך ניט אזוי ווער האט געמאכט דעם גדר פון טבע דעם גדר גופא דאס האט דער מלך געמאכט דער אייבערשטער האט געמאכט דעם גדר פון טבע. און וואס איז דער ענין פון נס? און מיט וועמען שלאגט ער זיך ס'איז כביכול קומט דאך אויס ער איז לוחם עם עצמו? מיט זיך אליין, מיט דעם ענין וואס ער האט אוועקגעשטעלט. און אף על פי כן איז דא א ענין פון טבע און איז דא א ענין פון נס. ס'איז אף על פי אז דער גדר הטבע איז אויך וואס דער מלך האט געמאכט, און אף על פי כן איז דא א ענין של נס. וואס דער פאדערנער דער למעלה מהגבלה פון די הגבלה וואס דער אייבישטער האט געמאכט וואס דער מלך איז פורץ גדר וואס אזוי איז אויכעט אין עבודה איז פאראנען מען זאגט עבודה וואס מ'זאגט עבודה שבמדידה והגבלה וועלכע מדידה והגבלה מיינט מען דאך נישט סתם מדידה והגבלה פון וועלט מען מיינט א מדידה והגבלה פון תורה. און אף על פי כן איז דא פאראנען א ענין פון למעלה ממדידה והגבלה, וואס דאס איז דער ענין פון יציאת מצרים, ס'איז ס'איז דאך ניט דער פשט אז מ'זאל זאגן א אידן ארויסגיין פון מצרים פון ערות הארץ מסכים, פון ער מצרים ערות הארץ אוודאי דארף מען ארויסגיין, מ'זאל זאגן אים ארויסגיין פון מצרים פון רשות הרבים מסכים, מ'רעדט אבער וואס פאר א מצרים רעדט מען, א מצרים פון קדושה, א מצרים פון סדר השתלשלות, פון סדר השתלשלות דקדושה ביז כולל עולם האצילות. איז דאך ס'אן ענין פון אצילות. איז וואס הייסט ארויסגיין פון דיין מצרים? ארויסגיין פון דעם מצרים פון קדושה? זאגט מען יע. ס'איז דאס איז דער ענין פון מלך פורץ גדר. אבער וואס הייסט אז ס'איז פאראן דער גדר פון קדושה וואס דער מלך האט געמאכט און דאס גופא איז דער מלך פורץ גדר אז דאס איז די עבודה וואס מ'זאגט אין אז ס'איז די עבודה וואס מ'זאגט וואס איז דא אין תורה לפנים משורת הדין. וואס הייסט לפנים משורת הדין? וואס פאר א דין? נישט א דין פון רשות הרבים, א דין פון וועלט, א דין פון תורה איז דאס. דאס איז על פי דיני התורה, און אף על פי וואס ס'איז דאס על פי דיני התורה, דאך פאראן דער ענין פון דעם לפנים משורת הדין, שטייט דאס אויכעט אין תורה, ווארום תורה כולל אין זיך ביידע עניינים, תורה איז דאך כולל אין זיך אלע עניינים, איז אין תורה פאראן סיי דער ענין פון מדידה והגבלה דקדושה, און סיי דער ענין פון למעלה ממדידה והגבלה. איז דערפאר פאראן אין תורה דער ענין פון דין, פאראן אין תורה דער ענין פון לפנים משורת הדין, ביז אויך פאראן דער ענין אין תורה דער ענין פון הוראת שעה, וואס דאס אלצדינג ענינים אין תורה. דאס איז מצד דערויף, וואס דאס איז אז תורה אף על פי אז תורה מצד עצמה איז דאך לכאורה דער ענין פון מדידה והגבלה, וואס גערעדט פריער דעם חילוק פון תורה ביז תשובה, אז תשובה איז למעלה מהגבלה, מה שאין כן תורה איז דאך אן ענין פון הגבלה, איז פאראן אבער ווי מ'זאגט זאת התורה אדם, איז אדם דאך כולל אין זיך אויכעט דעם לא אדם, על דרך וואס איז ידוע בנוגע באדם כפשוטו, אז ס'איז פאראן אין דער מצח, דער מצח איז א ענין וואס אין דערויף איז נישטא קיין ציור התחלקות, דאס איז דער לא אדם שבאדם, איז דאך אין דעם אדם אויך פאראן דער מצח וואס דאס איז דער לא אדם, אזוי זאגט מען אויכעט אין תורה, תורה טאקע זאת התורה אדם איז פאראן דא אויכעט דער ענין פון דעם למעלה מהגבלה וואס דאס איז לפנים משורת הדין, וואס דאס איז דער ענין פון מלך פורץ גדר. איז זאגט מען בשעת א איד כאפט זיך אויף און זאגט מודה אני לפניך אט שהחזרת בי נשמתי די ערשטע זאך דארף ער באווארענען אז וואס איז שהחזרת בי נשמתי אז די נשמה זאל נישט זיין נידעריגער פון דעם ארט פון וואנעט זי איז געקומען וואס ווער איז דער החזרת בי נשמתי דער מלך חי וקיים דער מלך פורץ גדר וואס איז דער מלך פורץ גדר אין עבודה אין עבודה כאפט ער דער למעלה ממדידה והגבלה דקדושה דער פורץ זיין דעם גדר פון דין דער לפנים משורת הדין.

בשעת מען זאגט א אידן וואס איז געשריבן אין די בריוו אז עס דארף זיין ביי אים די עבודה פון נס למעלה ממדידה והגבלה וואס דאס איז דאך דער כללות ענין פון פסח אז דארף זיין למעלה ממדידה והגבלה און אין דערויף זאגט מען און ווי געשריבן אין בריוו אז אין אז מאותות השמים אל תחתו יחתו הגוים מהמה אז אף על פי ס'איז דאך פאראן די אותות השמים, וואס דאס איז דאך א סדר פון וועלט און טבע, דער לא ישבותו זאגט מען צו א אידן ער האט צו דעם קיין שייכות נישט, וואס הייסט ער האט צו דעם קיין שייכות נישט, דאס איז דאך א ענין וואס דער אייבערשטער האט איינגעשטעלט אין טבע דעם לא ישבותו זאגט מען אבער אל תחתו, זיי יחתו, דער מציאות פון א אידן איז דער מציאות פון כלל ישראל, פון עם ישראל, און פון יעדער אידן, זיין מציאות איז נס, למעלה מהטבע, דאס איז זיין מציאות. ובפרט בחודש ניסן וואס ניסן דאך ווי עס שטייט אין גמרא א ווארט וואס האט אין זיך צוויי נון'ען איז דאס נישט סתם ניסים דאס איז נאך ניסי ניסים. איז דאס דאך בכלל א ענין די מציאות פון א אידן דאס איז ניסי ניסים למעלה ממדידה והגבלה דטבע און אין דערויף אף על פי כן זאגט מען וואס אין עבודה כאפט אויס די עבודה פון לפנים משורת הדין די עבודה פון למעלה ממדידה והגבלה וואס בכלל איז דאס דער ענין פון עבודת התשובה און אף על פי כן זאגט מען אז אין דערויף איז נאך דא דרגות ווי דאס איז בימים הראשונים און ווי דאס איז שפעטער ביי אחרון של פסח. אז לאחר וואס איז געווען ביי אים דער גאנצער ענין פון למעלה מהגבלה בימים הראשונים מיט דעם ענין פון אכילת מצה מיט דעם ענין פון אמונה מיט דעם גאנצן שפרינגען וואס ער האט געהאט איז שפעטער אז קומט צו אחרון של פסח איז דא איז דא דארף זיין ערשט א נייער שפרונג ביזקל אז מ'זאגט אז לגבי די אז די תשובה וואס ביי אים איז געווען פריער איז לגבי דערויף האט איז דאס גאר איז דאס נאך גארנישט. פארוואס? און דאס ניט ווייל ער פריער האט געפעלט בעבודתו, נאר אדרבה, ווייל ער פריער איז געוועזן זיין עבודה, און ער האט געגעסן מצה, און ער איז געווארן קלוגער. ער איז געווארן קלוגער, ער האט געלערנט מער חסידות, ער האט געלערנט מער חסידות, און ער האט באקומען מער ידיעה אין אלוקות און גדלות הבורא, איז אז ער האט מער ידיעה אין גדלות הבורא, איז איצטער כאפט ער זיך פארן קאפ, אז די תשובה וואס ער האט געטאן פריער לגבי די ידיעה אין גדלות הבורא וואס ער האט היינט איז דאס גארנישט.

אין נפש של מק איז דאס ביי אים מאיר אין א פנימיות, איז לאחרי בשעת די אמונה וואס ער האט געהאט פריער איז די מאיר אין א פנימיות, איז איצטער ווערט ביי אים די אמונה אין א העכערע דרגה, וואס אין אמונה איז דאך פארהאן כמה וכמה חילוקי דרגות, כמובן אויכעט וואס מ'זאגט עס בפשטות אז בשעת א קינד זאגט מען דאך אים כמה ענינים באמונה א קינד הייבט נישט מען הייבט נישט אן לערנען קיין חסידות, חסידות לערנט מען שפעטער, א קינד איז פאראן ענינים וואס מען זאגט אים באמונה, שפעטער אז ער לערנט חסידות הייבט ער אן צו פארשטיין אז כמה וכמה ענינים וואס פריער איז ביי אים געווען בלויז בדרך אמונה איז איצטערט ביי אים ידיעה והשגה, און וואס איז ביי אים איצטערט די אמונה אין א העכערן ענין. איז דאס איז אויכעט בנוגע לענינינו אז אדרבה, ווייל ס'איז ביי אים געווען טאקע דער שפרונג צו צו דאס וואס מען זאגט אים באחרון של פסח דארף זיין א העכערע תשובה, דאס איז נישט ווייל עס פריער האט געפעלט נאר אדרבה פריער איז טאקע געווען עבודתו כדבעי און ווייל ער האט טאקע געגעסן מצה און ביי אים געווען טאקע די מיכלא דמהימנותא ווי עס דארף צו זיין איז די ענינים וואס איז פריער געווען ביי אים בדרך אמונה איז איצטערט דאס ביי אים אין א פנימיות און התיישבות און השגה איז במילא די אמונה וואס איז ביי אים איצטער איז דאס אין א העכערן ענין. איז לאחרי וואס איז ביי אים איצטער די אמונה אין א העכערן ענין איז לאחרי וואס ער האט געגעסן מצה במשך שבעת ימים ביז צו די ענין פון שביעי של פסח מיט מיט די מסירת נפש של קריעת ים סוף איז לאחרי זה כאפט ער זיך אז ערשט איצטער בשעת קומט אחרון של פסח דארף איצטער זיין די תשובה אין א דרגה נעלית יותר וואס דאס איז על דרך ווי ס'איז דאך ידוע די ווארט פון רבי'ן נשמתו עדן וואס בשעת ס'זענען געקומען בני מעלה מקעמא למחרת יום הכיפורים און געפרעגט וואס איצטער, האט ער געענטפערט איצטער דארף מען ערשט תשובה טון. וואס הייסט איצטער דארף מען ערשט תשובה טון? עס רעדט זיך דאך וועגן מחרת יום הכיפורים. וואס בנוגע יום הכיפורים זאגט אונז די גמרא אז בבא בן בוטא האט געבראכט אלע טאג האט ער געבראכט א אשם תלוי. וואס הייסט אשם תלוי? על הספק. ביי א ספק איז ער נישט געווען פארזיכערט. האט ער געבראכט אלע טאג חוץ פון מחרת יום הכיפורים פארוואס דער ענין פון יום הכיפורים נישטא קיין ספיקות נישט אפי'

איז על דרך ווי דאס רעדט מען בנוגע דעם ענין פון תשובה פון תשרי יום כיפור וואס בתשרי גמ' איז די עבודת התשובה בגילוי, על דרך זה אויך בנוגע לניסן וואס ניסן דאך אויכעט פאראן דער ענין וואס איז דוקא דאס דער ראש לרגלים דאס דער ראש לחדשי השנה פאר לכאו' דאס מיך אויף תשרי איז אויכעט פאראן דער ענין פון עבודת התשובה זאגט מען אז די תשובה ווי דאס איז געווען בפסח בימים הראשונים בראשית ב. אנעם די פאר ראש חדש ניסן ביזל שפעטער ביי פסח איז דאס אלס אין גאנצן נאך נאך אלס ווייניג, און אז קומט אחרון של פסח זאל ער זיין אין א העכערען אופן לגמרי. וואס דאס איז דער ענין וואס דאס איז דער ענין בנוגע לעצמו. על דרך זה אויך איז בנוגע לזולתו אז בשעת מען זאגט א אידן אז ער דארף אויפטון אויף א צווייטן אידן, און דארף יענעם אויך ארויסנעמען פון מצרים, קען ער דאך ביי זיך מאכן א חשבון, אמת טאקע מען דארף יענעם ארויסנעמען פון מצרים, ער האט אבער שוין יענעם ארויסגענומען און ער האט אים אוועקגעשטעלט אין א דרגה וואס יענער איז אבי דאס איז ווי עס דארף צו זיין, און ער איז שוין ארויסגעגאנגען פון מצרים, איז וואס איז ער איז איצטער איז בנוגע אין דער עבודה קען ער זיך שוין לייגן שלאפן? זאגט מען אים ניין אמת טאקע שוין ארויסגעגאנגען פון מצרים איז שוין ווי מען רעדט בנוגע לעצמו אז אף על פי ער איז שוין ארויס פון מצרים קומט אחרון של פסח דארף זיין ערשט א העכערער אופן די זעלבע זאך איז בנוגע לזולתו, אז ס'האט זיך שוין יענעם אוועקגעשטעלט במעמד של אור, און אין ביזל אזויווי דאס איז שוין למעלה מהגבלה, זאגט מען אבער אז ער דארף ערשט תשובה טון אויך לגבי יענעם, אויף אויפטון אין יענעם נאך. ווארום דאס גופא וואס ער האט זיך געטראפן מיט יענעם א צווייטע מאל, פארוואס ער האט געטראפן מיט יענעם א צווייטע מאל, איז דאָס גופֿא איז דאָך בהשגחה פּרטית, איז דאָך בכדי ער זאָל אין יענעם אױפֿטאָן דורך דערױף מוסיף זײַן מער אין משנעי נבֿיא, װאָרעם אילולי זאָת, װאָלט ער זיך נישט געטראָפֿן מיט אים אַ צװײטן מאָל, װאָרעם אַ זאַך, װאָס איז ניט פֿאַרבונדן מיט זײַן עבֿודה, װאָלט ער זיך נישט געטראָפֿן, װאָס דאָס איז אױכעט אַ לימוד, װאָס מע לערנט אָפּעט פֿון יציאת מצרים. איז דאָך ידוע, װאָס איז דאָס איז דער ענין, װאָס מע זאָגט, אַז אױב ער דאַרף דאָס נישט לצורך עבֿודתו, װאָלט ער זיך נישט געטראָפֿן, װאָס איז דאָס דער לימוד, וואס עס שטייט דאך ביי יציאת מצרים לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. פארוואס איז לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם איז מבואר אין כתבי אריז"ל, ווייל וויבאלד אז יעמאלט האט מען שוין ארויסגענומען אלע ניצוצות, בשעת מען האט ארויסגענומען אלע ניצוצות, איז דערפאר האט מען שוין נישט מער וואס צו גיין אין מצרים. ס'איז דאך געווען א ביאור אויב אזוי מ'האט ארויסגענומען אלע ניצוצות איז וואלט דאך געדארפט ווערן בכלל אויס מציאות פון מצרים? איז געווען דער ביאור דא? שטייט אז ס'איז דא אין זיי איצט אויך ניצוצות, אזויפיל אז ס'מוז זיין לצורך קיומם, וואס מ'זאגט אין אז מ'האט ארויסגענומען אלע ניצוצות דאס הייסט בנוגע צו עבודה פון אידן אז אידן האבן דארט נישט מער וואס צו מברר זיין. איז וואס זעט מען דא? אז איז פארוואס לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם, ווארום א זאך וואס ער דארף נישט מער מברר זיין קומט ער נישט אהין. במילא איז בנוגע לענינינו, אז דער אייבערשטער האט געמאכט אז ער טרעפט זיך יע נאכאמאל מיט יענעם, איז אויב ער טרעפט זיך נאכאמאל מיט יענעם איז דאס איז דאך א הוכחה אז דא איז דאך דא איז יעדע מצוה אז דא איז נאך דא ניצוצות אויף וואס ער דארף מברר זיין. ס'איז דאך צוליב דער עבודה ס'איז נישט כמקרה נקרה חס ושלום נאר דאס איז בהשגחה פרטית און וואס איז די השגחה? די כוונה בזה איז אז ער זאל דארפן, ער דארף נאך מער מברר זיין, דארף נאך מער אויפטון יענעם, בכדי ער זאל, און דורך דעם וועט אויך זיין עליה און דער מאיר עיני שניהם הוי'. וואס דאס איז דער בכן פון דעם גאנצן ענין וואס מען זאגט די ענין פון אחרון של פסח, אז וויפיל מען האט געטון און געטון אפילו בשלימות, איז אפטמאל דאס נאך אלץ נישט מספיק, און עס דארף זיין נאך א העכערע עבודה, סיי בנוגע לעצמו סיי בנוגע לזולת. מיט דאס אחרון של פסח און נאכער מיך פראווענען ווי דאס איז עולה אין שבת, וואס דארט דאך ווי געזאגט פריער דער ויכולו וואס בשבת איז דאס עולה דער אחרון של פסח, און פון דערויף דארף מען שפעטער גיין ממשיך זיין נאכער אין חודש אייר, זאגט מען אז אפילו וואס איז געווען שוין די גאנצע עבודה פון פסח און ס'איז געווען שוין נאכער די עבודה פון אחרון של פסח און געווען שוין נאכער דער ענין פון סעודת משיח, פון דעסטוועגן דארף מען נאך אלץ מוסיף זיין ביז אין אן אופן פון באין ערוך,

זאל מען דאס ממשיך זיין אין די אלע מבצעים, די מבצע חינוך ווי גערעדט בארוכה אין פריערדיגן פארברענגען, מבצע אהבת ישראל ווי גערעדט בארוכה אין פריערדיגע פארברענגענס שמחה, די אלע מבצעים אז טאן אין דערויף צו ברענגען דאס צו יעדער אידן, און טאן דאס אין א אופן פון יגיעה פון הארעוואניע, וואס יגעת און וואס יגעת איז ומצאת, ביז מצאת איז פירוש א ענין וואס איז שלא לפי ערך היגיעה, ביז צו דעם ענין פון מצאת בהיסח הדעת וואס גייט מצאתי דוד עבדי אז משיח און ס'וועט קומען בעגלא דידן ממש. דאס זענען פון די ערשטע שיחה. נאכער אין די צווייטע שיחה דער רבי זאגט אז כל הנל איז דאך דאס אלצדינג וואס איז גענומען פון וואס די הוראות הנל וואס איז גענומען פון מאמרים און די שיחות רבותינו נשיאינו דאס אלצדינג איז דאך אזוי בכל שנה ושנה אז בכל שנה ושנה מיט דעם שבת וואס נאך אחרון של פסח איז דאס א שבת מברכים אייר איז דאס די הוראה, ווייטער קומט דערצו נאך א הוראה מיוחדת ווי דאס איז פון די קביעות שבשנה זו וואס יעדער מאל ווי מען גייט דאס ליגט דאך דא א הוראה מיוחדת וואס מען דארף זוכן די עניינים וואו זענען די הוראות

די כיבוש יריחו איז געווען זיבן טעג, ווי עס דערציילט אין תנך, און דערציילט זיך אין תנך אז ס'איז געווען מיט א סדר, וויאזוי האט מען איינגענומען יריחו, אז מען איז מקיף געווען, מען האט מקיף געווען די שטאט זיבן מאל, יעדער טאג האט מען מקיף געווען די כהנים מיטן ארון ברית השם, און דעם זיבעטן טאג האט מען מקיף געווען.

דאס שטייט דאך אז יריחו איז דאס מנעולה של ארץ ישראל, און פון דעם וואס מ'האט איינגענומען אין יריחו, דאס ווידער אז שטייט יעצט פארזיכערט אז די אז יעדער איינער פון די יושבי כנען האט געהאט א חלק אין יריחו, און דאס דורך דעם וואס מ'האט איינגענומען אין יריחו, דאס איז געווען די הקדמה והכנה אויף אייננעמען גאנץ ארץ ישראל, און ווען איז דאס געוועזן? איז דאס געוועזן גלייך איז דאס, האט זיך אנגעהויבן גלייך אויף מארגן נאך פסח, ס'איז אין חוץ לארץ כ ט אב און כ פ כ ב ניסן, און שבת כ ח ניסן איז אויף אין פסח. וואס דא קומט גלייך די ערשטע הוראה, אז מען זאגט אז ווען הייבט מען אן דעם ענין פון כיבוש גלייך אויף מארגן נאך פסח, אז אף על פי ס'וועט ווערן כמה עניינים, ס'דארף נישט איבערגיין דעם ירדן, ס'האט געדארפט זיין די מילה, די ברית, די ברית מילה, און נאכער געדארפט זיין נאך עפעס אויסהיילן זיך פון די מילה, און ס'געדארפט זיין כמה עניינים, און נאכער איז געווען א מעשה מיט פסח, איז דארף מען זאל זיך עפעס אפרוען, דארף זיך עפעס ארויסגיין פון יום טוב, אין חול, דארף דאך זיין עפעס א גאנצע עבודה, זאגט מען ניין, גלייך נאך פסח הייבט מען גלייך אן מיט כיבוש יריחו, וואס ניט ער זאל זאגן אז ער איז פארנומען, גלייך אויף מארגן נאך פסח איז ער פארנומען ארויסנעמען ארויסנעמען דעם פסח פון שטוב און ארייננעמען די חמץ'דיגע כלים, על דרך זה אויכעט בחוץ לארץ וועט מען דוקא דאס אחרון של פסח איז דאך עכ פ פון כמה קולות וואס מ'מאכט אחרון של פסח בנוגע לשרויה איז דאס כידוע אפילו די רביים מדייק געוועזן א גאנץ פסח געהיט זיך פון שרויה און אחרון של פסח וואו נאר ס'איז געוועזן א געלעגנהייט א מעגליכקייט אין די פיש אין די זופ אין די פלייש דווקא שרויה איז זאגט מען איז דאך וואס דאס דאך על דרך זה איז בחוץ לארץ אריינצונעמען דעם חמץ זאגט מען ניין גלייך נאך פסח נישט טאקע אין פארנעמען זיך מיט קיינע אנדערע עניינים נישט גלייך נעמען זיך צו כיבוש ארץ ישראל כיבוש יריחו. וואס דאס איז אן ענין וואס איז בכל שנה, עס איז נישט נוגע דווקא ווי די קביעות בשנה זו, וואס קומט צו די קביעות בשנה זו אז גלייך נאך פסח איז ביום ראשון, און ס'איז דא א היקף שלם פון ימי השבוע כסדרן, פון יום ראשון ביז יום השבת, און ביום השבת אט דא נעמט מען איין יריחו בפועל דורך די ז' הקפות וואס מען האט געמאכט יעמאלטס און ותבקע און עס פאלט און עס פאלט איין חומת יריחו און מ'גייט אריין ארץ ישראל זיכער אן קיין שטערונגען און ווען איז דאס געווען איז געווען בשבת פארוואס איז עס בשבת? שטייט דער טעם ווייל עס שטייט עד רדתה ואפילו בשבת וואס הייסט עד רדתה וואס אין בבלי שטייט עס סתם און אין ירושלמי ברענגט ער עס טאקע לגבי יריחו אז דאס אז דעם לעצטן טאג איז געווען שבת און מ'האט יעמאלט געמאכט די זיבן הקפות און ותבקע החומה דאס איז געווען פארוואס ווייל עד רדתה אפילו בשבת דאס הייסט אז בשעת מ'האט צו טאן מיטן יצר הרע און מ'שלאגט זיך מיטן יצר הרע מ'שלאגט זיך מיט גויאישקייט איז דארף מען דאס פארענדיגן, טאר מען נישט איבערלאזן אינמיטן, אפילו אויב ס'איז שבת. און מען זאל נישט מיינען אז וויבאלד ער שלאגט זיך טאקע מיט די גויאישקייט, אבער דאס וועט ער טון דאנערשטאג, פרייטאג, און עס קומט אינמיטן שבת, וועט ער זאגן, וועט ער טון, זונטאג אפלייגן, און דערווייל איז דאך א ענין פון שבת, און וויבאלד ס'איז שבת, שבת דארף מען זיך צו שבת מיטן תורה, דארף ער לערנען תורה אינמיטן. זאגט מען, ניין, אז מען שלאגט זיך מיט רע טאר מען נישט איבערלאזן אינמיטן, דארף זיין עד רדתה.

נו דארט איז איז פראוועט ער באלעבאטישקייט אויף תורה. מען זאגט אים אויף דעם ניט אזוי פראוועט ער באלעבאטישקייט אויף תורה און זאגט אנדערש ווי ס'שטייט אין תורה. זאגט מען אים האסט דאך אליין געזאגט אמאל אנדערש און מערליך געזאגט אליין אנדערש. איז דאס א דאס א ענין וואס וועט ארויסקומען דיינע תלמידים אליין וועלן דיך נישט מקבל זיין ס'וועט ווערן א חילול השם איז א דרגא פון פראוועט ער אויך באלעבאטישקייט. נאר אף על פי כן ער דארף דאך שוין עפעס מלביש זיין.

און מען האט עס געזען, און דאס איז געוועזן מפורסם, און דאס איז געוועזן בידיעתו, און עס איז געווען מפורסם, ועד היום הזה האט קיינער נישט מוחה געווען און קיינער נישט שם על לב, און מען האט עס נאך נישט אפגעגעבן, וואס אפילו מען וואלט עס אפגעגעבן שפעטער איז א גאנצע שאלה צי ס'איז כפרה בשלימות, מען האט עס נישט, דאס ער האט עס נישט אפגעגעבן.

איז דערפאר איז דער דין פון מחללין עליו השבת, און דאס איז אויכעט א דין וואס שטייט אין הלכות שבת, נישט קיין דין אין הלכות פיקוח נפש, א דין אין הלכות שבת, איז אויכעט דאס א ענין וואס מען טוט שבת אליין מאנט דאס.

וואס דאס איז די עבודה פארטרייבן חושך, און מען דארף דאס טון נאך אין אן אופן פון ביתר שאת, ווי גערעדט פריער פארקערט עס קומט לאחרי דעם ויכולו פון אחרון של פסח, און נאכאמאל קומט נאך תיכף די מעלה פון תענוג, אז ס'וועט זיין נישט נאר עבדו את השם בשמחה נאר ס'וועט זיין אויך בתענוג ממשיך עונג אין עבודה, דאס וואס עס קומט דעם חסד עבודה.

אַף-על-פּי-כּן זאָג פֿון דער חתּל אױף דער רײד פֿאַרן בית-מקדש. אָט דאָס איז גימל פּעמים קדוש, װאָס קדוש דער טײַטש קדוש פֿון מלשון מובֿדל ומופֿרש איז, אַף-על-פּי אַז לכאורה איז דאָך נאָר אײן ענין פֿון העלאה, די אַנדערע צװײ דאָך ענין פֿון המשכה למטה, פֿון אײן ברית בנים, פֿון דעסטװעגן רופֿט מען זײ אַלע דרײַ מיטן נאָמען קדוש, װי דער ביאור בזה איז, װי ער זאָגט אין תּניא,

די ווארט האט יא שיטה מיט נוסח און צורה פון עשרת ד', אבער כ'האב פרובירט צו מייסד זיין פארבונדן מיט מדידה והגבלה פון אויבערשטן דער מוז אים לב זיין אז די מצוה זאל זיך זיין צו תיקון על פי מדידה והגבלה וואס צעם אז זאל זיין עס איז דער רצון אז זאל זיין פונקט ווי די מדידה והגבלה וואס ער האט בנוגע דער מצוה בזמן ובמקום.

דא רעדט זיך וועגן טומאה היוצאת מגופו וואס דאס איז דאך מגונה יותר ווי אנדערע טומאות. און דערפאר געפינט מען אויך ביי אין טיפער, ביי כהן גדול ביום הכיפורים אז ס'איז באוואוסט מען באווארנט שלא יארע די טומאה האט מען באווארנט בנוגע אנדערע טומאות איז דאך כדי לכאורה טומאות חמורות יותר ביז לאבי אבות. אוןאף אלס די קענסט מיר נישט באזארגן זאל זיין די כמעט מת אדרבה אין די פינף ביסט א מומחה אין מאה סיפורים האסט יא געוועזן אזא מזרחי וואס האט מיר באזארגט און באזארגט האט איז די טעמע של העירה וואס פארוואס דאס טעמע מגונה יצר און אף על פי דאס טעמע מגונה יצר און אז רוב זאכן אויף דברי תורה אין מקבלן אפילו די טעמע אויך נישט פארוואס דאס איז דבר ריק אויך וואס דאס א אש וואס דאס איז מובדל.

איז דער פריינדליכער דרייסעלע צו דערציילן די סדר בזה איז אז פריער דארף מען האבן דעם ענין פון תפילה תפילתי סמוכה למיטתי דארף מען האבן דעם ענין פון תפילה און על ידי זה קומט עס פון בית הכנסת לבית המדרש און פון בית המדרש הנהג בהן מנהג דרך ארץ און דורך אט די אלע דריי קווים ווערט עס די ג' דברים וואס עליהם העולם עומד און עס ווערט והיה ויהי למלך על כל הארץ.

מחלק וועגן רשי אין קאפיטל י"ט פסוק י"ד, איז דא פאראן אין רשי דרײַ דיבור המתחיל'ס און דער רבי האט זיך געשטעלט אויף די מיטעלסטע, וואס ולפני עוור לא תתן מכשול וואס דאס איז אויכעט פארבונדן מיט דעם ערשטן דיבור המתחיל און מיטן דריטן דיבור המתחיל. וואס זאגט רשי אויף לפני עוור לא תתן מכשול? זאגט רשי אז דאס מיינט לפני הסומא בדבר. אז איינער איז א סומא בדבר זאל מען אים נישט געבן קיין עצה שאינה הוגנת לו. אמאלט איז א דוגמא אז ער זאגט מכור שדך וקח לך חמור און זיין כוונה איז אז שפעטער וויל ער האבן די שדה. וואס ס'איז אינגאנצן נישט פארשטענדיג, פאראן דער פירוש הפשוט לפני עוור לא תתן מכשול. וואס דער פירוש הפשוט ווען רשי זאגט גארנישט איז פשוט. ס'איז דא פשוט אן עוור כפשוטו איינער זעט נישט און טאר מען אים נישט לייגן קיין מכשול.

די סומא בדבר, און וואס מיינט מכשול עצה שאינה הוגנת, איז דאך שוין גענוג, שוין גענוג קלאר עצה שאינה, מען דארף נאך האבן א דוגמא. וואס פאר א דוגמא, אל תאמר מכור שדך וקח לך חמור. וואס דארף מען געבן א דוגמא אויף עצה שאינה הוגנת? א עצה שאינה הוגנת? וואס וואס פעלט דא? וואס איז דער רשי מאכט עס קלאר דורך דער דוגמא. די שאלה איז נאך שווערער, וואס דאס איז גענומען דאך אלסדינג עצה פון תורת כהנים, אין תורת כהנים איז פאראן כמה דוגמאות, און די דוגמא וואס רש י ברענגט דאס איז די לעצטע דוגמא, פריער גיבט דער תורת כהנים אנדערע דוגמאות, איין דוגמא גיבט ער, איין דוגמא גיבט ער אז בשעת א כהן פרעגט זיך נאך וועגן א אישה צי זי איז א גרושה צי זי כשרה צי פסולה ליה זאל מען אים נישט שטיצן נאר זאגן. און דער אמת איז זי פסולה ווייסן מיר אז מ'דארף גיין צו כשר'ס. ווייטער גיט דער תורת כהנים א דוגמא, אז בשעת אז איינער גייט ארויס אינדערפרי זאגט מען אים ער קען ארויסגיין לטייל דארטן וואס ווארטן גזלנים וואס פאלן אן אויף אים. און צום סוף ברענגט דער תורת כהנים די דוגמא וואס שטייט אין רש י, וואס אויכעט אין פשטות כאטש תורת כהנים נישט קיין פשט, תורת כהנים איז הלכה, איז אבער אויכעט די פריערדיגע דוגמאות איז נענטער צום ענין פון לפני עור לא תתן מכשול ווי די דוגמא וואס רשי ברענגט. איז וואס טוט אבער רשי? יענע דוגמאות ברענגט ער ניט, נאר ברענגט דווקא די לעצטע דוגמא. דאס איז אין בנוגע די רשי. ווייטער בנוגע צום בנוגע צום זהר. ס'פאראן דערציילט ער אין זהר א מעשה אז ס'איז געגאנגען רבי חייא מיט רבי יוסי זענען געגאנגען און מ'האט געזעהן ווי איינער גייט אריין אין א שדה און ער איז אריינגעגאנגען דארטן מיט א סוס און די סוס האט צוטראטן אינגאנצן די תבואות פון שדה נאכער האט ער גענומען און געריסן פירות פון א בוים וואס איז העכער פון אים האט ער ארויסגעגעבן די הענט און געריסן פירות.

געטראָטן דאָרטן מיטן סוס אויף די שדה, און דאָס האָט אים געבראַכט אויך צו די צווייטע עבֿירה, ווײַל דאָ רוויען קדושה אויף דער ענין והתקדשתּם לאחר והייתם קדושים. דאָס וואָס זאָגן מפֿרשים אין די הערות איז ער מבֿאר, דער מבֿאר אין די הערות פֿון ליקוטי לוי יצחק, אַז דאָס דער ענין פֿון דעם שדה, און שפּעטער מיט די פּירות האילן, אַז דאָס דער ענין פֿון מלכות און דאָס דער ענין פֿון ז א, און פֿאַרבינדט עס מיט רבֿ חייא און מיט רבֿ יוסי, אז דאס איז אויכעט מלכות און רבי יוסי מלכות רב חייא ז א יסוד ז א וואס דאס ער מבאר די עניינים ווי גערעדט כמה פעמים ער מבאר די עניינים וואס אליין קען מען זיך נישט כאפן ס'איז אבער דא א שאלה פשוטה וואס דאס פארלאזט ער זיך אויף זיך אליין כאפן דערפאר איז ער עס נישט מסביר וואס די גאנצע מעשה אין זהר נישט פארשטענדיג דער ענין פון עבירה גוררת עבירה דאס איז א משנה מפורשת. וואס האבן זיי דען מחדש געווען? זיי האבן געווארט ביזל זיי האבן געטראפן אז ס'איז געגאנגען עפעס א חד בר נש אין א שדה, מ'ווייסט גארנישט ווער דאס איז געוועזן, ס'איז א איד? ס'איז א גוי? און ער האט גערופט און ער האט געטראטן די שדה און ער האט געריסן פירות, ערשט יעמאלט האט מען זיך געכאפט אז מ'דארף באווארענען, ווי אזוי ר' גערער סאווערמאן דארף זיך באווארענען פון איינער ווער זאל נישט צוקומען שפעטער ווייסט ער ווי ס'קאדיש צו ניסן נישט דערשן וואס איז דאס דער רעש, ס'איז דאך א דבר הפשוט, וואס איז דאס דער חידוש וואס ביי זיי איז נתחדש געווארן דורך דעם וואס זיי האבן געזען די מעשה? און דאס איז ער נישט מבין. ווערט געבראכט אז מ'לערנט מסכת אבות בימי הקיץ, בשבתות הקיץ. איז אין דעם פרק, אין ערשטן פרק וואס מ'לערנט היינט, איז אלצדינג פארבונדן מיט שלשה, גלייך צום אנהייב פון דעם פרק. די הקדמה איז דאך משה קיבל תורה מסיני, גלייך נאכדערויף שטייט הם אמרו שלשה דברים,

ער זאגט הוי מרבה אז מ'זאל מרבה זיין מיט לחקור את העדים, און א צווייטע זאך זאל זיין זהיר בדברים שמא מתוכם ילמדו לשקר, זהיר בדבריך, דאס איז נאר צוויי הוראות, און דאך טעמא בעי, וואס איז דער ענין וואס מ'זאגט די גאנצע זאך פון די דריי אין די גאנצן פרק און דא איז דווקא צוויי, כמו שיתבאר לקמן. וכאן אויכעט המקום צו מבאר זיין א ענין וואס מיט א ענין אזוי ווי מ'רעדט פון משה קיבל תורה מסיני, דאס איז כללות התורה וואס דאס איז דאך אלצדינג פארבונדן אנהויבנדיג פון תורה שבכתב דליכא מידי דלא רמיזא באורייתא. איז כאן אויכעט המקום צו ממשיך זיין דעם ענין פון כתיבת ספר תורה וואס מ'האט גערעדט באחרון של פסח. וואס אין דערויף איז פאראן כמה דברים תמוהים, אנהויבנדיג פון די שאלה הכי פשוטה, אז פארוואס וויבאלד דאך איז מצוה על כל אחד מישראל לכתוב ספר תורה, פארוואס זעט מען נישט? און מען רעדט עס נישט וועגן חוטב עציך ושואב מימיך, מען רעדט עס וועגן גדולי ישראל, מען זאל מהדר זיין, מען זאל מדקדק זיין שרייבן א ספר תורה. און דאס איז דער תירוץ בפשטות, דאס וואס דער ראש זאגט, וואס ברענגט דער טור ברענגט עס פון ראש, און אזוי פסק'נט דער שלחן ערוך, אז והאידנא, אמאל פלעגט מען לערנען פון א ספר תורה, אבער והאידנא עת לעשות להשם הפרו תורתך, לערנט מען אויכעט פון תורה שבעל פה, וואס מען האט אנגעשריבן נישט פון א ספר תורה, איז והאידנא זאגט דער ראש, איז וואס איז די מצוה? אויף שרייבן חומשי תורה, די חמשה חומשים, מיט משניות, מיט גמרות און פירושים. איז אמת טאקע אין דערויף איז פאראן א מחלוקת וואס מיינט דער ראש והאידנא, אנדערע לערנען אז דער ראש מיינט והאידנא מוסיף זיין, אז ס'איז נישט מספיק שרייבן א ספר תורה, נאר וואס דען, מ'דארף אויכעט שרייבן חומשים מיט משניות מיט גמרות און פירושים. פארהאן אבער א צווייטע דעה אז דער ראש מיינט והאידנא, ס'איז דאס איבערגעטראגן, אז נישט אנשטאט א ספר תורה דארף מען שרייבן אט די זאך.

און ביז אז מען זאל זיך נאכמער זאגן אז מען פארלאזט זיך אויפן דרוקן, איז לבד אויף די שאלה צו דרוקן גייט שטייט דאך כתבו את השירה הזאת, און דער ראש איז דאך אויכעט זאגט דעם לשון לכתוב, דארף דאס זיין א ענין פון לכתוב, ווען מען איז שוין אויף די שאלה צו מען זאל אריינגיין צו דרוקן הייסט יא שרייבן צו נישט, צו דרוקן איז כתיבה, איז גאר דא אסאך מאל וואס דרוקן דרוקן גאר נישט קיין בני ברית. קען מען דאך נישט זאגן אז מען זאל יוצא זיין דערמיט, אפילו מען זאל שוין אננעמען אז דפוס איז יא כתיבה, וואס דו ווארום דאס דרוקט דאך, דאס שרייבט דאך יעצט א גוי גאר. איז דער רבי מסביר געווען אין דערויף, ובהקדים זעהט אז דאס די נקודת הענין איז אז דאס איז לא מן השם הוא, דאס איז דאס וואס מען זאגט דעם אז דארף זיין כתיבת ספר תורה, דאס איז נישט אלס דעם גדר, פון מצוות כתיבת ספר תורה, דאס איז אלס גדר פון ספר תורה. דער רבי האט געבראכט גלייך א דוגמא, אזוי כדי מען זאל עס פארשטיין גרינגער טוה אהן גלייך מיט א דוגמא. ס'איז דא לגבי שמחת יום טוב, לגבי שמחת יום טוב שטייט אז אין שמחה אלא בבשר אין שמחה אלא ביין. איז פאראן א מחלוקת אין דערויף, ווי איז היינט בנוגע בשר, דער אלטער רבי פסק'נט אז וויבאלד די היינט איז ניטא קיין בשר שלמים איז במילא דארף זיין נאר שמחה ביין, בשר איז נישט מדאורייתא היינט, אנדערע לערנען אז כאטש ס'איז נישטא קיין בשר שלמים פון דעסוועגן לערנען אנדערע אחרונים אז דארף זיין אויכעט אין שמחה אלא בבשר. כאטש ס'איז ניט קיין בשר שלמים, איז פארשטאנדיק בפשטות אז דאס וואס מען עסט בשר יום טוב האט עס נישט אט די אלע גדרים פון בשר שלמים, און דוקא דארף זיין דארט נאכלין שני ימים ולילה אחד, איז ביי בשר יום טוב נישט דא די גדרים. פארוואס? איז עס פשוט, אט די דינים פון וואס דארף זיין שני ימים ולילה דאס איז ניט אלס א ענין פון בשר, דאס איז אזוי ווי דאס איז א דין אין בשר שלמים. ס'איז פראן צוויי זאכן, פראן א דין פון שמחת יום טוב וואס אין שמחה אלא בבשר, אויף דעם דארף מען האבן אכילת בשר. בזמן הבית ווען ס'איז געווען בשר שלמים, איז פראן א דין וואס בשר שלמים פאדערט עס, ווייל די תנאים פון בשר שלמים איז שני ימים ולילה אחד. היינט ווען ס'איז נישט קיין בשר שלמים איז דאס סתם אכילת בשר. על דרך זה, מ'זאגט תפילות כנגד תמידין תקנום. איז דאך פראן די שאלה אויב תפילות כנגד תמידין תקנון, איז ווי קומט אויס אז א קרבן האט געדארפט מקריב זיין א כהן, און היינט די תפילות וואס כנגד תמידין דאווענען אויכעט לווים וישראלים? איז די תירוץ איז פשוט, פראן איז דער ענין די כללות פון תפילות כנגד תמידין תקנום דאס וואס דער זמן פאדערט וואס בבוקר בין הערבים. איז דאס די תפילות כנגד תמידים. ווייטער פראן א אנדערע זאך, דאס איז תנאים וגדרים אין קרבן, אזוי ווי ס'איז א קרבן, א קרבן איז פארבונדן מיט כהן. היינט איז דאס איז תפילה, ס'איז נישט דער ענין פון קרבן, איז דאך איז דאס דארף נישט האבן קיין כהן. בדוגמא, ווי מ'זאגט אז ביי בשר ווי געזאגט פריער איז עס נוגע דער ענין פון בשר, אבער די דינים וואס איז פארבונדן נישט אלס בשר נאר אלס בשר שלמים, איז דאס א באזונדערע זאך. איז דאס נישטא אזוי אויכעט די דינים וואס פארבונדן אלס קרבן דאס איז נישטא אין תפילות כנגד תמידים על דרך זה בענייננו דאס וואס א ספר א ספר תורה איז האט אין זיך כמה כמה גדרים א ספר תורה דארף האבן עיבוד ושרטוט און א כתב דאס אבער נישט אלס דין פון אלס דין פון כתבו את השירה הזאת דאס אלס דין פון ספר תורה איז במילא איז אמאל פארהאן בשעת מען האט געדארפט, מען האט געלערנט פון א ספר תורה, מען האט געדארפט שרייבן א ספר תורה, האט מען געמוזט האבן האט מען געמוזט האבן די תנאים פון א ספר תורה. וואס האבן געמוזט האבן די תנאים פאר זיי צו טענה'ן, נישט אלע זענען די פון כסף עשיר הרזית, וויבאלד אויף דעם כסף עשיר הרזית מיט וואס יוסף איז אונטער ספר תורה, און א ספר תורה האט איר הגדרה. וואו איז דען אבער וואס יוסף דער ראש זאגט אז וויבאלד אז דער תכלית המכוון און דער תכלית המכוון פון שרייבן ספר תורה איז דאך דער תכלית המכוון אירער צוליב וואס? צוליב ללמדו, און היינט פון וואס לערנט מען? לערנט מען נישט פון א ספר תורה נאר מען לערנט פון חומשים, משניות וגמרות ופירושיהן, איז דארף מען נישט האבן קיין עיבוד ושרטוט, כמו כן דארף מען נישט האבן קיין כתב, איז דאך נישט נוגע צו דאס איז כתב צו דאס איז דפוס, ס'איז דאך נישט נוגע צו ס'איז לשון קודש צו איז לשון ארמי. און מ'זאגט פירושיהן, איז דאך זיכער אז דער רמב ם האט דאך למשל געשריבן זיינע ספרים אויף אראביש, איז וואס ס'איז דאך נישט קיין כתב, דארף דאך האבן ספר תורה, דאס איז דערפאר וואס לשון קודש דאס איז נישט קיין גדר אין כתבו את השירה הזאת, דאס איז א גדר אין ספר תורה, א ספר תורה דארף זיין געשריבן בלשון קודש, און בכתב פון לשון קודש, בכתב אשורי. בנוגע צו דעם ענין פון ללמדו איז דאך עס נישט נוגע. איז אדרבה דא האט דער רמב ם מקיים געווען דעם ללמדו דורך שרייבן דווקא אויף אראביש, בכדי אז די וואס פארשטיין נישט קיין לשון קודש זאל ביי זיי אויך זיין דער ללמדו. די זעלבע זאך בנוגע שרייבן אפילו דא איז נישט נוגע דער שרייבן דאס וואס שטייט כתבו מיינט נישט כתבו דווקא א גדר פון שרייבן, פונקט ווי מען זאגט פראן וכתוב גומר וחתום, אדער פונקט ווי מען זאגט וכתבתם על מזוזות, וואס מיינט וכתבתם על מזוזות? און דער נוסח הברכה לקבוע מזוזה, מען דארף האבן א. מען דארף האבן עס זאל זיין א מזוזה דארט, אזוי דער פשט כתבו את השירה הזאת מען דארף האבן עס זאל זיין א ספר תורה, איז ביי א ספר תורה ממש דארף מען טאקע האבן כתב, נישט אלס דעם גדר פון דער מצוה נאר אלס גדר פון ספר תורה, און היינט האידנא אז מען דארף נישט האבן קיין ספר תורה, מען דארף האבן סתם ספרים, דארף מען, איז וואס איז די מצוה כתבו, זען אז זאל זיין די ספרים. ובהמתקה והסברה יתירה, ס'איז דאך פאראן א פועל פעולה ונפעל, צום אלעם לעצטן וואס איז נוגע איז צו אז זאל זיין דער נפעל, נאר וואס דען, איז פאראן אמאל אז צוליב עס זאל זיין דער, צו בכדי עס זאל זיין דער נפעל דארף עס האבן א פעולה, בכדי עס זאל זיין א פעולה דארף האבן דעם אדם הפועל. איז א נפקא מינה אבער וואס, אין וואס באשטייט דא די מצוה? נישט דארט באשטייט די מצוה דער עיקר די פעולה פון דער פועל, די מצוה באשטייט עס זאל זיין דער נפעל. נאר וואס דען, בשעת אז דער נפעל איז א נפעל קדוש איז פאראן גדרים וואס גדרי הפעולה והפועל אלס דעם נפעל. בשעת דער נפעל איז א פשוט'ער נפעל ניט קיין נפעל קדוש פאדערט זיך דא נישט די גדרים. על דרך ווי מ'זאגט דארטן ביי שלמה המלך, ביים בית המקדש זאגט ער ער האט גענומען חירם מצור, עס איז גאר א סברא אז ס'איז געווען גוים, פארוואס שטייט דער הסבר אז ס'איז נאך יעמאלט געווען ניט קדוש? על דרך זה בעניננו די מצוה איז אז עס דארף זיין דער נפעל, וואס איז די נפעל זאל זיין א ספר אין וואס צו לערנען. איז נאר וואס דען איז פאר האידנא אמאל איז וואס איז געווען דער נפעל און דער נפעל געווען א ספר תורה, אזוי איז געווען די מצוה אז צו באקומען א נפעל א ספר תורה און א ספר תורה האט זיך אירע גדרים. און אירע גדרים דעם אופן הפעולה והפועל. היינט אבער אז דער נפעל איז סתם ספרים אויף צו לערנען, און דא אין די ספרים איז דאך נישטא די גדרים פון די גדרים, איז קיין נפקא מינה נישט צו ס'איז דא עיבוד צו ס'איז שרטוט, אין וועלכן כתב דאס איז געשריבן, און צו דאס איז בכלל על ידי כתב, און דאס איז גדר כתבו, דער עיקר דארף טון אזא מעשה אויף צו באקומען דעם ספר אין וואס צו לערנען. וואס דערפון קומט ארויס נאך א זאך. תורה איז דאך ארוכה מארץ מדה ורחבה מני ים, ביז ס'איז גאר פאראנען א שאלה איז צו ס'איז דא א מציאות פון אז מ'קען אפלערנען גאנץ תורה. דער אלטער רבי ברענגט אין הלכות תלמוד תורה אז ס'איז דא א מציאות פון ללמוד כל התורה כולה, אנדערע אחרונים זאגן עס איז נישטא אזא מציאות, אפילו דער אלטער רבי וואס ער זאגט אז מ'קען, ס'איז יע דא אזא מציאות דאך שייך צו יחידי סגולה. אבער נישט בגדר אז מ'זאל זאגן פאר יעדער איינעם מ'זאל האבן לערנען מיטאמאל גאנץ תורה, ובמילא. וויבאלד אז דער מטרה פון די מצוות כתבו, כתבו את השירה הזאת, איז ווי מען זאגט האבן א נפעל, האבן א ספר אין וואס צו לערנען, איז דאך נישטא קיין שיעור אין וויפיל לערנען, מען קען דאך נישט מחייב זיין יעדער איינעם גלייך אן אפלערנען גאנץ תורה, און פונקט ווי עס איז נישטא קיין שיעור אין דעם ולמדה, איז דאך במילא נישטא קיין שיעור אויכעט אין וויפיל ספרים צו קריגן.

ניט אלס דעם גדר פון דער מצוה פון כתבו את השירה הזאת, אלס דעם גדר פון מצוות כתבו את השירה הזאת איז מספיק אז בשעת ער וואלט אנגעשריבן איין אות און געלערנט אים. נאר וואס דען מ'קען ניט שרייבן איין אות בשעת מ'האט געשריבן א ספר תורה, ווייטערע גדר אין ספר תורה היינט אבער אלס ספרים איז אז ער קויפט איין ספר און לערנט מיט אים און לערנט אין דעם ספר איין ווארט איז ער גלייך מקיים די מצוה. וואס במילא קומט אויס אז בשעת מען לערנט, בשעת מען קויפט א ספר פאר זיך, פאר א צווייטן, און מען זעט אז דער צווייטער זאל לערנען איז מען שוין מקיים דאס דעם גדר פון מצוות כתיבת ספר תורה.

טאקע דא איז דער ציווי אויף יעדעם איינעם, קיינעם טאר מען נישט שילטן, און דא איז נאך א ציווי לא תקלל חרש, נאך א לאו. און דער תירוץ איז פשוט, דאס איז נישט אין דרך הפשט צו ענטפערן סתם אזוי להרבות בלאוין, אזא תירוץ ענטפערט מען בשעת ס'איז קיין ברירה נישטא. אבער אילולי זאת איז לייגט זיך אפ אז די תורה זאגט נאכאמאל א ציווי מיינט עפעס דער ציווי אויפטון. און ניט סתם צוליב זאָגן נאָך אַ לאו. במילא, על דרך זה, בנוגע לפני עיוור לא תתן מכשול. וואָס איז אויב מע זאָל לערנען בפשטות? אַז וואָס מיינט לפני עיוור לא תתן מכשול? דאָס מיינט פּשוט, אַז מע זאָל ניט אַוועקלייגן אַ שטיין, אַ אבן, וכדומה לזה, אַז דער עיוור זאָל ניט געניזוקט ווערן, דאָס האָט מען שוין געלערנט אין משפּטים. שטייט אין משפטים וועגן כי יכרה בור, וואס הייסט כי יכרה בור? איינער מאכט א מכשול אז א צווייטער זאל אריינפאלן אהינצו. און דארטן שטייט אז ס'איז דא א חיוב תשלומין אויף דערויף. על אחת כמה וכמה מ'טאר דאס ניט טאן, מ'איז מחייב. איז וואס טוט וועט מען דא אויפטאן מיט לפני עור לא תתן מכשול? על דרך זה בנוגע צו לערנען לפני עור לא תתן מכשול וואס די גמרא נוצט אסאך מאל לגבי עבירה, מכשיל זיין עמעצן מכשיל זיין עמעצן מיט אן עבירה. מכשיל זיין עמעצן מיט אן עבירה, איז אויכעט א דבר פשוט, דא א דין פון מסית, כי יסיתך. און אויכעט דעם חומר פון דעם ענין האט מען שוין געהאט געלערנט, גלייך צום אנהויב אין פרשת בראשית ביי עץ הדעת, די גאנצע מעשה מיטן נחש, וואס האט געטון דער נחש? דער נחש האט איינגערעדט צו טאן אן עבירה. איז במילא קען מען דאך נישט לערנען אז וואס וועט דא הייסן לפני עור, און אויף דעם שטייט א געוואלדיגער עונש הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב, א גאנצער שטורעם, וואס וועט מען זאגן אז וואס מיינט דא לפני עור לא תתן מכשול, אז מכשיל זיין א אידן מיט א עבירה, וואס די זאך האט מען שוין געהאט פריער געלערנט. דעם חומר האיסור שבזה, מיטן חומר העונש וואס איז געווען ביי נחש וואס ער האט איינגערעדט אים צום טון א עבירה, און וואס קומט דא דער פסוק קאלטערהייט און זאגט לפני עור לא תתן מכשול, וואס איז ער מחדש? במילא קען מען נישט לערנען סיי דעם ענין פון לפני עור לא תתן מכשול כפשוטו און סיי בנוגע הכשלה, מכשיל זיין מיט עבירה, ווארום די צוויי זאכן איז אדרבה, עס שטייט שוין פריער, און מיט א חומר האיסור הרבה יותר ווי סתם א לאו. דערפאר קען רשי נישט ברענגען, קען מען נישט לערנען כפשוטו, מ'קען אויך נישט לערנען בנוגע מכשיל זיין אין עבירה, מ'קען נישט ברענגען די אלע דוגמאות די פריערדיגע וואס אין תורת כהנים ברענגט ער. אז מ'זאל זאגן למשל וואס דער תורת כהנים ברענגט, אז א כהן פרעגט זיך נאך אויף א אישה, וואס דער אמת איז א פסולה, אז זי איז א פסולה לו, און מ'וועט זאגן אז זי איז כשרה לו.

דאס על דרך זה די אנדערע דוגמא וואס דער תורת כהנים ברענגט, אז מען זאל זאגן אן עצה געבן אים ארויסגיין שפעטער און דארט זיינען דא גזלנים וואס וועלן אויף אים אנפאלן, ס'הייסט פשוט ברענגען א מכשול יענער זאל געניזוקט ווערן, דאס איז על דרך ווי בור ועל דרך זה די אנדערע זאכן. מוז רש"י זאגן אז וואס איז דאס, דאס איז א עצה שאינה הוגנת, עס איז עצה שאינה הוגנת, דאס איז נישט קיין ענין וואס ער איז מזיק יענעם, מזיק יענעם איז ער נישט, נישט אין א ענין פון א איסור פון תורה ומצוות און נישט היזק כפשוטו, מער ניט ווי עצה שאינה הוגנת לו. איז דאָ פֿאָדערט זיך אַ דוגמא, וואָס מיינט עס? ס'איז נישט קיין ענין וואָס ער איז מזיק יענעם, וואָרום אויב ער איז מזיק גייט שוין אַריין, נישט קיין ענין בנוגע איסור, וואָרום יעמאָלט גייט עס אַריין אַזוי ווי ביי דעם נחש, נישט אין ענין בכלל אַ הזק, אויכעט אין סתם ענינים גשמיים, וואָרום יעמאָלט גייט עס אַריין אין בור, מער ניט ווי עצה שאינה הוגנת לו. וואָס הייסט עצה שאינה הוגנת לו? בכלל איז דאָס קיין הזק ניט, נאָר פֿאַר אים איז דאָס אינה הוגנת. וואָס מיינט עס? ברענגט רשי אַ דוגמא.

זיי טער האלט אז ס'איז א ענין וואס האלט כסדר אין ברענגען רווח דעם באלעבאס. וואס איז א שדה? פונקט פארקערט. דער באלעבאס דארף האלטן אין איין אריינלייגן ארבעט אין די שדה, אקערן, זייען, און איינמאל בשעת הקציר ברענגט עס אים תבואה. פארשטייט מען אז א חמור איז אזא זאך א סאך בעסער ווי א שדה, דאס איז א ענין וואס ער דארף האלטן אין איין ארבעטן, און דאס איז א ענין פארקערט וואס האלט אין איין ארבעטן פאר אים. נאר וואס דען, ס'איז דא אמאל א מציאות, בכלל ס'איז דאס וויל רש"י מדגיש זיין, ער גיבט אים א עצה און בכלל איז דאס א גוטע זאך, און דאס איז א ענין וואס ער איז נישט מזיק אים, נאר וואס דען, ס'קען זיין אמאל אז לו איז דאס נישט הוגנת, און פארוואס טוט ער דאס, ווייל ער האט דא א פניה דערביי. ואתה עוקף עליו ונוטלה ממנו, ער וויל האבן די שדה פאר זיך. און דאס קומט בהמשך צו דעם וואס ער זאגט ווייטער ויראת מאלוקיך, טייטשט אפ רשי וואס איז ויראת מאלוקיך, דאס איז דבר המסור ללב. דבר המסור ללב איז דאס אן ענין וואס נאר דער אייבערשטער ווייסט, און אויף וואס שטייט דאס? איז די ויראת מאלוקיך גייט נישט אויף לא תקלל חרש נאר אויף לפני עור לא תיתן מכשול. איז דאס ווייטער די זעלבע הסברה, אז מען זאגט לא תקלל חרש, דאס איז א ענין, ער שילט פשוט, ער שילט א אידן, מען זעט יעצט, דאס איז נישט קיין דבר המסור ללב. על דרך זה לפני עור לא תיתן מכשול, וואס דער ספרי ברענגט די פריער, דער תורת כהנים ברענגט די פריערדיגע דוגמאות, דאס איז א ענין, נישט דבר המסור ללב, מען זעט וואס ער טוט, ער זאגט ער נארט יענעם, אז זי איז א פסולה זאגט ער כשרה, ער נארט יענעם, זאגט ס'איז נישטא קיין גזלנים און ס'איז יא דא גזלנים. דא איז אבער דער טייטש אז אין דעם פאל ווי רשי ברענגט דאס איז דבר המסור ללב, ער זאגט יענעם א עצה, און אפילו אויב שפעטער באקומט ער די שדה פאר זיך, קען מען דאך נישט וויסן וואס זיין כוונה איז, קען זיין אז זיין כוונה איז געוועזן טאקע אויף געבן יענעם א גוטע עצה, און ער האט געהאלטן אז ס'איז א גוטע עצה, נאר וואס דען, שפעטער איז געווארן א מציאות וואס ער האט געקראגן די שדה פאר זיך, אבער נישט דאס געווען זיין כוונה, און עס קען נישט דאס געווען זיין כוונה מלכתחילה, איז דאס אן ענין פון א דבר המסור ללב, דאס איז ויראת מאלקיך. בנוגע דעם זהר, איז דער אויפטו אין דעם זהר איז נישט סתם א ענין וואס מ'זאגט עבירה גוררת עבירה, דער אויפטו איז אז מען האט געזען ווי ער געגאנגען מיטן סוס אויף די שדה געטראטן און ער האט אויפגעהויבן די האנט צו אפנעמען פירות פירות פון אילן וואס איז העכער פון אים וואס הייסט פירות פון אילן וואס איז העכער פון אים ס'איז כאילו ווי מ'זאל זאגן אז מלמעלה האט מען אים גורר געווען די עבירה ס'איז וואס אף על פי אז דאס איז דאך נישט עפעס א כרם און א שדה וואס איז געווארן בדרך נס, דאס איז א מציאות וואס מענטשן האבן דאס געפלאנצט און דאס איז געווען אלץ אין בדרך הטבע, און אף על פי כן זאגט מען אז וויבאלד אז די פירות בפועל פון דעם אילן זענען געווען העכער פאר אים הייסט עס אז מן השמים האט מען עס אים גורר געווען, אט דאס איז דאך די לימוד פון רב חייא ורבי יוסי וואס זיי האבן דאך געלערנט אז ס'איז נישט נוגע אז בשעת מען זעט א מציאות איז נידון לפי מצבו באשר הוא, דאן איז נישט נוגע צו טראכטן. צי דאס איז געקומען דער שדה, דער כרם און דאס איז דאך אן ענין וואס לכאורה על פי טבע מען זעט א מציאות אז איינער האט געטאן א עבירה און ער און פון א העכער און ס'איז דא פירות וואס איז העכער פון אדם און דאס זיי ברענגען אים צו רייסן איז דאס דער בירור בזה אז דאס איז אן ענין וואס דאס איז מלמעלה. אף על פי אז דאס איז לכאורה אין וואס דאס איז בדרך הטבע, איז דא אבער נישט די נשמה סא די ביזל אז ווער בפרט ווי ער איז מבאר אין די הערות אז דאס איז דער ענין פון זא אז די שדה דאס איז מלכות און די פירות אילן דאס איז זא איז דא נאך מער חידוש וואס דער ענין פון זא זא דאס איז סוף עולמות אין סוף נישט שורש הנבראים איז דאס א ענין פון סוף עולמות אין סוף נישט שורש הנבראים און אף על פי כן זאגט מען אז בשעת ער האט געטון די עבירות האט געבראכט גורר מן השמים אפילו פון די דרגה פון זא אויף צו מכשיל זיין אים דערמיט. ודאס איז עס אין עולם הזה, ווייל דארט זענען קדושה בנוגע וועס קדיש צום וויסן קדושה. איך האט אזוי ער טוט א מצוה און שפעטער פראן די עניינים וואס מען נעמט אים מלמעלה גאר פון א דרגה פון זא העכער פון שרש נבראים וואס דאס שלעפט אים גוררת מצוה. און נאכער האט דער רבי געזאגט אז עס איז דא נאך א ענין לחידודים. אז דאס איז דער ענין פון תורת הבעל שם טוב, ווארום וואס איז דא געווען רבי חייא און רבי יוסי זענען געגאנגען אין גאס, און זיי האבן געגאנגען אין גאס און גערעדט תורה, דא האבן זיי געזען עפעס א מציאות, א מעשה מיט א חד בר נש וואס קיינער ווייסט נישט ווער ער איז, האט מען געזען אז די מעשה האט מען מפסיק געוועזן פון לימוד תורתם און און אפגעלערנט א הוראה פון דעם ענין, א הוראה חדשה וואס ביז איצטער האבן זיי נישט געוואוסט, וואס דאס איז דער ענין פון תורת הבעל שם טוב וואס ער זאגט דעם ענין פון השגחה פרטית. אז ס'איז נישטא קיין מקרה, און יעדע זאך וואס מ'זעהט איז דאס א הוראה בעבודתו, ביז אז מ'איז מפסיק פון תורה אויף אפלערנען א הוראה פון דעם וואס מ'האט געזעהן ביי דעם חד בר נש. נאר דארטן איז געוועזן דער סיפור אין זוהר א סיפור פרטי, און דער בעל שם טוב האט אוועק געשטעלט אלס א כלל.

נאכער אין אבות אין משנה ט, וואס ער זאגט אז הוי מרבה לחקור את העדים והוי זהיר בדבריך שמא מתוכם ילמדו לשקר. איז יש לומר אז אף על פי אז לכאורה איז דאך דאס נאר צוויי הוראות, נישט ווי אין אלע משנות אז ס'איז דריי הוראות, איז יש לומר באמת איז דא אויכעט דריי הוראות. פראן די הוראה אז מרבה לחקור את העדים, נאכער קומט דער והוי זהיר בדבריך שמא מתוכם ילמדו לשקר דאס איז צוויי עניינים, איין ס'הייסט הוי זהיר בדבריך איז א הוראה פאר זיך, שמא מתוכם ילמדו לשקר דאס איז נאך א הוספה בזה. ווארום דאך ברוב דברים לא יחדל פשע, און בפרט ווי דער רמב ם מסביר אויכעט אין דעם פרק און דער רמב ם אין פירוש המשניות אין די סוגי הדיבור וואס איז פארהאן א דיבור המאוס, א דיבור האסור, און דער דיבור הרצוי איז נאר א קליינער חלק, איז במילא מצד דערויף אליין שוין הוי זהיר בדבריך. און נאכער קומט צו נאך א ענין שמא מתוכם ילמדו לשקר. קומט אויס אז דא איז אויך דא דריי הוראות. נאכער האט דער רבי פארבונדן מיט דעם בעל המאמר שמעון בן שטח. וואס שמעון בן שטח ער איז געווען א חבר צוזאמען מיט מיט יהודה בן טבאי איז וואס איז דא נוגע די הוראה, נאר ס'איז פאראן די מעשה אין גמרא מיט וואס האט געהארגעט אן עד זומם. פארוואס האט ער געהארגעט אן עד זומם אויף להוציא מלבן של צדוקים? כאטש עס איז געווען דארטן אן עד אחד נאר האט ער געהארגעט אים, עס איז געווען בדרך הוראת שעה און ער האט אים געזאגט אז דאס טויג נישט אזוי, איז דאס איז דער ענין וואס דאס איז פארבונדן מיט הוי מרבה לחקור את העדים, אז בשעת ס'וואלט געווען דער מרבה לחקור את העדים, ס'איז נאך מער ווי על פי דין, לפנים משורת הדין. מער ווי מ'דארף האבן דארטן די חקירה די דרישה וחקירה שבע בדיקות, איז דעמאלט וואלט געוועזן ס'וואלט אים פארשפארט די גאנצע מעשה מיטן עד זומם. און נאכער אויכעט ביי אים איז געוועזן א מעשה וואס ער האט געהארגעט דארטן שמונים מכשפות ביום אחד אויכעט בדרך הוראת שעה איז דאס צו באווארענען דאס אויך והוי זהיר בדבריך מכל שכן במעשיך. צום סוף האט דער רבי גערעדט בנוגע צו, מען האט געפרעגט עפעס א שאלה אויף וואס מען זאגט עס אין די פיר קשיות אין אנו מטבילין אפילו פעם אחת אז מען טונקט זיך דעם תפוח בדבש ראש השנה און אויכעט די פרוסת המוציא אין מלח. און מען האט געשריבן בשם דעם רבין אז דער רבי האט געענטפערט איינעם אז בנוגע דעם פרוסת מלח איז דארף מען נישט דווקא טונקען מען קען שיטן די זאלץ אויף די ברויט. און דער רבי האט געזאגט אז בנוגע די פרוסת וואס מען טונקט עס אין זאלץ די פרוסת המוציא איז לכתחילה קיין שאלה ניט דא רעדט זיך וועגן א ענין פון מטבילין שתי פעמים וואס איז פארבונדן מיט נטילת ידיים.

אז מען מוז נישט דווקא טונקען אין זאלץ, נאר אז מען קען שיטן די זאלץ אויף די ברויט, האט ער געזאגט מסתמא האט מען געשריבן אזוי אין זיין נאמען מסתמא האט ער עס אמאל אזוי געזאגט, אבער ער האט עס געזאגט פאר א קינד, אבער נישט דאס איז דער תירוץ האמיתי, ער האט געזאגט אים דעם תירוץ פאר א קינד, און בנוגע צו דעם עצם עניין, האט ער דערציילט אז ס'איז געווען אמאל א מעשה ביים פריערדיגן רעבין, וואס איז געווען א סאלאנקע, א סאלאנקע וואס איז געווען עפעס מיט לעכער האט מען נישט געקענט טונקען אינעווייניג האט מען געדארפט שיטן די ז- פון די זאלץ אויף דערויף, און איינער איז געווען זייער א סטאטעטשנע מענטש און זיך ניט געשאטן האט ער האט ער ניט געוואלט שיטן אויפן טישטעך אזוי ווי יעדער איינער נאר נאר עס שיטן אויף די ברויט נאר האט זיך געמאטערט געווען א רחמנות צו קוקן אויף אים ער האט זיך ער האט געשאטן עס האט זיך ניט געשאטן ווייל די זאלץ איז געווען נאס און דער פריערדיגער רבי האט שפעטער געזאגט אז מען דארף טונקען, און מען דארף שיטען נישט די זאלץ אויף די ברייט, נאר מען דארף טונקען די ברייט אין די זאלץ. און דער רבי האט געזאגט אז די הסברה אין דערויף קען מען פארשטיין פון די עניינים וואס רעדט זיך אין חסידות בנוגע דעם ענין פון מלח. דאס האט דער רבי איבערגעזאגט פון די ספרים פון די קורצע מאמרים פון דעם אלטן רבי'ן, וואס ער רעדט דארט נישט פון דעם ענין פון מלח, נאר ער רעדט דארט פון דעם ענין פון עצבות, און ווי עצבות דאס איז אן ענין פון ערלה, עפעס וואס דאס איז ס'איז מקיף ס'איז א גאנצע מענטש און מ'דארף ארויסגעבן פון עצבות, מ'דארף זיין בשמחה און די אבידה זאל זיין בשמחה וטוב לבב, און עס ברענגט דעם שמחת עולם על הראשון. פליז סטעי אן די ליין פאר א ספעשל מעסעדזש.